ברוך השם, מסכת סוכה, דף מ"א, עמוד ב', די לעצטע שורה פון עמוד. אין דער משנה האט מען געלערנט רבי יוסי אומר, רבי יוסי זאגט יום טוב, רבי יוסי זאגט אז די ערשטע טאג יום טוב פון סוכות איז געפאלן שבת, און א מענטש האט פארגעסן. ער האט ארויסגעטראגן דעם לולב אין רשות הרבים, איז דאך אויף דער עבירה מען טוט בשוגג דארף מען ברענגען א קרבן חטאת, דאך איז ער פטור פון א חטאת מפני שהוציאו ברשות. אמר אביי האט אביי געזאגט לא שנו ס'איז נישט געווארן געלערנט דער דין אז ער איז פטור, אלא שלא יצא בו ער האט נאך נישט יוצא געווען דעם חוב פון לולב. דעמאלט ער האט נישט יוצא געווען איז ער דאך טרוד אין די מצוה, ער איז טרוד צו טון די מצוה, דעריבער זאגן מיר, דעריבער זאגן מיר אז ער איז פטור, אבל יצא בו, ער האט שוין געהאט יוצא געווען, איז דאך יעצט שוין נישט טרוד אין קיין מצוה, און ער האט עס ארויסגעטראגן אין רשות הרבים חייב איז ער חייב. פרעגט די גמרא, ווי קאן זיין אז ער טראגט ארויס און ער האט נאך נישט יוצא געווען, הא מדאגבהיה, אז אויב ער האט נאר דאס אויפגעהויבן נפק ביה האט ער דאך שוין יוצא געווען. אמר אביי האט אביי געזאגט כשהפכו, ווען ער האט עס ארויסגעטראגן פארקערט, דער עליון די אויבערשטע טייל אראפ אונטן, דער דין איז. מען נישט יוצא נאר דרך גדילתו. רבא אמר רבא זאגט אפילו תימא מ'קאן זאגן שלא הפכו, ער האט נישט איבערגעקערט הכא במאי עסקינן דא רעדט זיך כגון שהוציאו בכלי, ער האט עס ארויסגעטראגן אין א כלי אין א כלי. פרעגט די גמרא וואזשע ער טראגט עס ארויס אין א כלי דארף ער דאך אויך יוצא זיין. ורבא הוא דאמר רבא זאגט דאך לקיחה על ידי דבר אחר שמה לקיחה, ממילא אפילו עס איז אין דער כלי האט ער דאך יוצא געווען, זאגט די גמרא הני מילי דאס איז נאר גערעדט געווארן דרך כבוד, אז ער טראגט עס ארויס דרך כבוד, ווי מען האט פריער געלערנט האט ארומגעוויקלט זיין האנט מיט א סודר, דעמאלט זאגן מיר האט ער עס יוצא געווען, אבל דרך בזיון אז ער טראגט עס דא ארויס אין א שיסל לא האט ער נישט יוצא געווען. אמר רב הונא, האט רב הונא געזאגט. אין דער משנה איז דאך געשטאנען אז רבי יוסי זאגט ווען איינער וויל טון א מצוה און על פי טעות האט ער געטון אן עבירה וואס דורך דער עבירה בשוגג דארף מען ברענגען א קרבן חטאת איז ער פטור פון א קרבן, זאגט רב הונא רבי יוסי האט געזאגט עולת העוף א עולת העוף שנמצאת וואס איז געווארן געפונען בין אגפיים בין אגפיים צווישן די אנדערע עופות.

איז שטענדיג געווארן געמאכט על קרן מערבית דרומית, ווי זי איז געווארן גע אויף דעם ווינקל מערב דרום פון מזבח, און און ווי למטה אויף דער רצפה אויף דער ערד, און די עולת העוף איז געווארן געמאכט דרומית מזרחית. למעלה, אויבן, העכער פון חוט הסיקרא. ממילא קאן זיך קיינמאל נישט אויסמישן קיין עולת העוף מיט קיין חטאת העוף. נאר וואס דען, אמאל האט פאסירט אז אין דעם ווינקל מזרח דרום איז געוועזן אסאך. כהנים האבן דארט געדארפט שטיין צו מאכן די עולת העוף ס'איז נישט געווען גענוג פלאץ, זענען זיי דעמאלט געגאנגען למעלה אויבן אין דעם ווינקל דרומית מזרחית און זיי האבן אויבן געמאכט די עולת העוף, קאן דאך אמאל פאסירן אז די עולת העוף איז אראפגעפאלן אונטן. און אונטן וואס האט מען געמאכט אין דעם ווינקל מזרח דרום האט מען דאך געמאכט חטאת העוף, און דער כהן האט געמאכט א טעות און האט געמיינט אז דאס איז חטאת העוף, חטאת העוף מעג מען עסן, און עולת העוף איז דאך דארף מען דאך עס פארברענען אויפן מזבח, איז זאגן מיר ואכלה, און ער האט דאס געגעסן ער האט געגעסן דעם עולת העוף פטור, איז ער פטור כאטש האט ער מועל געווען אין קדשי שמים. ער האט געגעסן א זאך וואס ס'באלאנגט צום מזבח, דאך איז ער פטור פון א קרבן מעילה. פארוואס? ווייל ער האט דאך געוואלט עסן א חטאת, און עסן א חטאת העוף איז דאך א מצוה, איז דאך א מצוה, איז ער דאך געווען טרוד אין א מצוה, און טרוד אין א מצוה, און ער האט געטון אן עבירה, לערנט רבי יוסי איז ער פטור. פרעגט די גמרא, מאי קא משמע, וואס פאר חידוש דערציילט מיר רב הונא? דטעה בדבר מצוה, ער האט געמאכט א טעות ער האט געוואלט טון א מצוה דערווייל האט ער געטון אן עבירה פטור איז ער פטור, היינו הך, דאס איז דאך ממש די זעלבע זאך פון דער משנה, וואס האט מיר ר' הונא מוסיף געווען אויף דער משנה? זאגט די גמרא ס'איז נישט גלייך, מהו דתימא איך קען מיינען התם הוא דארטן ביי אונז אין דער משנה איז דטעה בדבר מצוה פטור, היינו דעבד מצוה, ווייל לבסוף האט ער דאך גענומען דעם לולב און האט מיט אים יוצא געווען. אבער זאל טאקע זיין יעצט האט ער נישט געטון די מצוה, אבער שפעטער האט ער דאך געטון א מצוה. אבל הכא דא אבער, אז ער האט געגעסן דעם עולת העוף, מיט דעם עסן פון דעם עולת העוף איז דאך גארנישט נישט מקיים קיין מצוה, דטעה בדבר מצוה ולא עבד מצוה, ער האט נישט געטון קיין מצוה, ווייל אז עולת העוף האט ער נישט דארף מען דאך נישט עסן. אימא וואלט איך געוואלט מיינען לא. אז רבי יוסי טוט נישט פטר'ן, קא משמע לן זאגט די גמרא ער טוט אויך פטר'ן, שטעלט זיך יעצט א שאלה פארקערט, פון וואנען ווייסט עס טאקע רב הונא? פון די משנה איז דאך נישט דא קיין ראיה, ווייל אין א משנה קען איך דאך זאגן ווען פטר'ט רבי יוסי דווקא בטועה בדבר מצוה און שפעטער אן אות מצוה, זאגט דער רש"י נישט די דיוק איז פון די משנה, נאר רב הונא האט אזוי געהערט פון זיין רבי'ן אז ביי ר' יוסי'ן איז נישט קיין חילוק צו טועה בדבר מצוה ועשה מצוה לבסוף צו לא עשה מצוה. זאגט די גמרא מיתיבי וועל איך דיר פרעגן א קשיא מיר האבן געלערנט ר' יוסי אומר ר' יוסי זאגט השוחט את התמיד איינער שחט א קרבן תמיד שאינו מבוקר ער האט עס ניט אפגעטשעקט פון א מום כהלכתו דער דין איז אז פיר טעג פריער דארף מען די קרבן מבקר זיין זעהן צו עס האט א מום צו נישט, איך לערן עס אפ פון פסח וואס ביי קרבן פסח שטייט מען זאל עס נעמען ס'זאל זיין למשמרת פון דעם צענטן טאג זאל מען מבקר זיין, ער איז געגאנגען האט גענומען א תמיד שאינו מבוקר בשבת חייב חטאת. דארף ער, איז ער מחויב צו ברענגען א חטאת אפילו עס האט זיך שפעטער ארויסגעוויזן אז ס'האט נישט קיין מום, פארוואס? ווייל ס'איז דא א דין אז ס'דארף זיין מבוקר'דיג, וצריך תמיד אחר, און ער דארף האבן א צווייטן תמיד. זעה איך דאך אז ר' יוסי האלט אז טועה בדבר מצוה ולא עשה מצוה, לערנט ר' יוסי אז ס'איז מחויב א חטאת, אמר ליה האט ער אים געזאגט בר מינה דההיא, פון דארט פרעג נישט קיין קשיא, דאיתמר עלה מיר האבן אויף דעם געלערנט, אמר רב שמואל בר חתאי אמר רב המנונא סבא אמר רב יצחק בר אשיאן אמר רב הונא אמר רב אז דא רעדט זיך, כגון שהביאו ער האט עס געברענגט מלשכה פון אזוין קאמער שאינן מבוקרין וואס דארטן זענען די שעפסן געווען נישט קיין געטשעקטע ממילא איז עס דאך נישט קיין טועה בדבר מצוה אינגאנצן ווייל די טלאים פון דער לשכה האט מען דאך נישט געדארפן בכלל גיין נעמען ווייל זיי שטייען דאך נישט אויף מקרב זיין לו יצוייר ווען ער גייט צו צו א לשכה וואס דארט איז דא מבוקרין און דערווייל איז ער אריינגעפאלן צו אים אין האנט אריין א אינו מבוקר וועט ער טאקע זיין פטור פון א חטאת ווייל ער איז טרוד בדבר מצוה, אבער דא וואו ער האט עס ארויסגענומען פון אזוין ארט וואס דארטן געפינט זיך אלע וואס זיי זענען אינם מבוקרים, זאגן מיר אז ער האט נישט געדארפן זיין אין דעם טרוד, א מענטש דארף מבחין זיין אין די לשכות צו וויסן פון וועלכע מען דארף ברענגען. עס רופט זיך אן געכער ס'איז ס'איז נישט קיין אונס אזוי דאס וואס איך טו פטר'ן פון א חטאת וועל מיר זאגן אז מכח דעם ווייל ער איז טרוד אין די מצוה און ער טראכט ער וויל שנעל טון די מצוה איז ער א אונס אבער דא אויך צו גיין נעמען מלשכה שמן וביכורים אויך שוין אביסל פארבינדן מיט מזג וואסער, זאגט די משנה, מקבלת אישה, א פרוי קען נעמען דעם לולב מיד בנה, פון די האנט פון איר זון, און מיד בעלה, פון די האנט פון איר מאן, נעמט זי דעם לולב אין שבת, און מחזירתו למים בשבת. און זי לייגט עס צוריק אין דעם וואסער פון וואו מ'האט עס ארויסגענומען אין שבת. דא איז דא צוויי דינים, איין דין איז פארהאנען מקבלת אישה, כאטש א פרוי איז דאך נישט מחוייב, דאך איז ווייל דאך הייסט עס נישט קיין מוקצה, פארוואס טאקע איז עס נישט קיין מוקצה, ווייל לגבי מענער, זיי בענטשן יא, איז עס א כלי, איז עס לגבי איר אויכעט א כלי. אבער בזמן הזה אז ס'איז נישט דוחה שבת איז אויב מ'האט עס ארויסגענומען פון וואסער פארשטייט זיך קען מען טאר מען נישט צוריק לייגן, און דער צווייטע דין איז אז מ'לייגט עס צוריק אין וואסער אין שבת. רב יהודה אומר, רב יהודה זאגט בשבת אז מ'האט ארויסגענומען דעם לולב אין שבת פון וואסער מחזירין מעג מען אים צוריק אריינלייגן אין וואסער. אבער צוגיסן נאך וואסער טאר מען נישט, איך מעג עס נאר אריינלייגן אין די וואסער ווי ס'איז געוועזן, מוסיף זיין וואסער טאר מען נישט, און מכל שכן, טשענדזשן די וואסער, אויסגיסן דיע און אנגיסן אנדערע וואסער טאר מען אוודאי און אוודאי נישט ביום טוב אין יום טוב, און נישט בלויז וואס איך מעג צוריקלייגן נאר מוסיפין, איך מעג צוגיסן נאך וואסער.

מקבלת אישה מיד בנה ובעלה את לולביהם זייער לולבים ולא אמרינן מיר זאגן נישט קא מטלטלא מידי דלא חזי אז מ'איז מטלטל א זאך וואס איז נישט ראוי צו איר דאס זאג איך נישט מחזירין למים מ'לייגט עס צוריק אין וואסער שלא יכמוש ס'זאל נישט ווערן ווי מ'זאגט פארטריקנט פארוועלקט בשבת מחזירין שהרי מכאן נטלום היום מ'האט עס היינט גענומען פון דא. אבל אבער לא מוסיפין מים, צוגיסן נאך וואסער טאר מען נישט, כל שכן אוודאי און אוודאי, שאין מחליפין המים, מען טוט נישט בייטן די וואסער, לשפוך את אלו, אויסגיסן דיע וואסער, ולתת אחרים און געבן אנדערע וואסער, צונן מהן, קעלטער פון דיע וואסער טאר מען נישט. דטרח ער טוט זיך באמיען, לתקוני מנא, צו פארריכטן א זאך, ער וויל דאך, ער מאכט א טרחה, מאכן דעם לולב זאל זיך האלטן פריש. במועד מחליפין, בחולו של מועד, אין חול המועד, מצוה איז א מצוה להחליף. גמרא. פרעגט די גמרא פשיטא, ס'איז דאך א זיכערע זאך אז די פרוי מעג נעמען דעם לולב, פארוואס זאל איך זאגן זי קען נישט? אין דער משנה שטייט מחזירין, איז מיר א חידוש מחזירין, אבער פון דעם וואס די משנה שטייט מ מקבלת אישה, שטייט נישט אז מחזירין למים בשבת, נאר עס ווערט דערמאנט מקבלת אישה, ווייזט אויס אז דערציילט מיר א חידוש אז א אישה מעג, ס'דאך מיר א פשיטא, זאגט די גמרא מהו דתימא איך וואלט געוואלט מיינען, הואיל ואישה לאו בת חיובא היא, א פרוי איז דאך נישט מחויב אין לולב, איז ווייל ס'איז דאך מצוות עשה שהזמן גרמא, אימא וואלט איך געוואלט מיינען לא תקבל אז זי טאר עס נישט נעמען, לגבי איר איז דא א איסור טלטול, קא משמע לן לאזט ער מיר הערן, ווייל דאס איז דאך ראוי די מענער, ביי מענער הייסט דאך דאס א כלי, מעג איז שוין מותר בטלטול פאר יעדן איינער. אין דער משנה האט מען געלערנט קטן היודע לנענע, א קטן וואס ער קען מאכן די נענועים, חייב בלולב. תנו רבנן האבן די רבנן געלערנט אין א ברייתא, קטן היודע לנענע, חייב בלולב, מדרבנן דארף דער טאטע אים מחנך זיין אז ער זאל האבן א לולב.

אביו לומדו תורה, ליגט א חיוב אויפן טאטן ער זאל אים לערנען תורה, וקרישמע און קרישמע, תורה מאי היא? וועלכעס פון די תורה דארף ער לערנען מיט דעם קינד? ס'איז דאך נאך א קינד וואס פעלט אים נאך ווי מ'זאגט אין שכל, ער איז דאך נאר ווי מ'זאגט יודע לדבר. אמר רב המנונא האט רב המנונא געזאגט דעם פסוק תורה ציוה לנו משה די תורה וואס משה האט אונז געבאטן מורשה דאס א ירושה קהלת יעקב קרישמע מאי היא וועלכעס פון קרישמע דארף ער אים לערנען פסוק ראשון דעם ערשטן פסוק היודע לשמור גופו. דער קטן איז אזעלכער, ער קען היטן זיין גוף. די טומאות, וואס די טומאות זענען מטמא דעם גאנצן גוף, פון דעם קען ער זיך היטן, ער וועט נישט אריינגיין אין קיין אוהל המת, ער וועט נישט, ווי מען זאגט, אנרירן קיין מת, ווייל ס'איז דא אזוי בכלל, אז א מענטש ווערט טמא, ווערט דאך טמא דער גאנצער גוף. נאר ס'דא א טומאה וואס די רבנן האבן גוזר געווען אז סתם ידיים זענען שניות, סתם ידיים שניות איז די טייטש אז ס'ווערט טמא נאר די הענט ווערן טמא, און ער דארף וואשן די הענט איידער ער גייט אנרירן טהרות, איז דער קטן איז אזעלכער וואס פון אזעלכע טומאות וואס עס ווערט טמא דער גאנצער גוף קען ער זיך היטן, אבער די ידיים קען ער נישט היטן. מיינט די טומאת ידיים פון דעם היט ער זיך נישט, און ממילא קען דאך זיין אז זיינע ידיים האבן אנגערירט א דבר טמא, האט עס דעם דין ווי סתם ידיים, און סתם ידיים איז דא א דין אזוי, זיי האבן א דין ווי שני לטומאה, און אויב זיי רירן אן תרומה פסל'ן זיי תרומה, איז ער ווייסט צו היטן גופו, אוכלין על גופו טהרות, אויב זיין גוף האט אנגערירט אין טהרות. מעג מען זיי עסן, וועט אבער זיין אויב זיינע הענט האבן אנגערירט אין טהרות אט טאר מען נישט, ווייל עס קען זיין אז ער קען זיך נישט צו היטן, ער ווייסט זיך נישט צו היטן זיינע הענט, ממילא קען זיין אז די הענט זענען מטמא די זאך. ווי איז אבער לשמור את ידיו, ער איז אזעלכער ער ווייסט שוין צו היטן די הענט אויכעט, אז נאכדעם ווי ער וואשט די הענט ווייסט ער זיי צו היטן אז זאל נישט אנרירן א זאך וואס איז מטמא די ידיים, אוכלין על ידיו טהרות, דעמאלט איז די דין אז אויב ער האט אנגערירט טהרות מיט זיינע הענט מעג מען עס אויכעט עסן. יעצט ס'איז דא א דין ספק טומאה ברשות היחיד. אז געשעהט מיר א ספק טומאה אין רשות היחיד איז ספיקו טמא, ספק טומאה ברשות הרבים איז ספיקו טהור, מצד הדין וואלט געדארפן זיין אז ספק טומאה ברשות היחיד זאל אויך זיין טהור, ווייל סווערט מיר א ספק אויף א זאך צי אויף א מענטש, האט דאך דער מענטש א חזקת טהרה, און אויב סדא חזקת טהרה דארף ער זיין טהור, נאר מען לערנט אפ פון סוטה. און אזוי ווי ביי סוטה טרעפט מען ספק טומאה ברשות היחיד, איז טמא, לערנט מען עס אפ אויף אומעדום, זאגן מיר אז דארף זיין גלייך צו סוטה. ביי סוטה רופט זיך אן אז ס'דבר שיש בו דעת לישאל, איך קען פרעגן און מ'קען ענטפערן צי נטמא צי לא נטמא, צי אינו יודע. די הלכה וואס מיר האבן ספק טומאה ברשות היחיד, אז ספיקו טמא איז דווקא ביי דבר שיש בו דעת לישאל, א זאך וואס מען קען פרעגן די זאך, למשל א מענטש האט א ספק צו ער האט אנגערירט די תרומה, צו ער האט מטמא געווען צו נישט, רופט זיך אן דער מענטש דבר שיש בו דעת לישאל, ווי איז אבער אז די שאלה איז נישט וועגן א מענטש, ס'איז א ווינט האט אראפגעווארפן א שרץ, און ס'מיר א ספק צו ס'האט אנגערירט די תרומה צו נישט, דאס רופט זיך אן דבר שאין בו דעת לישאל, דעמאלט איז נישט קיין חילוק צי רשות הרבים צי רשות היחיד, שטענדיג איז דער דין ספיקו טהור. דאס זאגט די גמרא, היודע לישאל, אז דער קטן איז אזעלכער, מען קען אים פרעגן, ער קען ענטפערן צי יא צי נישט צי ער ווייסט נישט. איז ברשות היחיד אז ס'איז געשען דער ספק אין רשות היחיד ספיקו טמא, ברשות הרבים ספיקו טהור. נאך א דין שטייט, היודע לפרוס כפיו, ער איז אזעלכער ער ווייסט צו דיכענען, און ער דיכנט טאקע זאגט רש י, חולקים לו תרומה בבית הגרנות. גיט מען אים תרומה אין די בית הגרנות, דעמאלט ווען ער איז א קליינער, ער איז נאך, רש י טייטשט דא אזוי, אז דאס וואס שטייט היודע לפרוס כפיו, איז א סימן פון דעם אז ער איז שוין א גדול, אז שוין הביא שתי שערות, ווייל א קטן קען נישט דיכענען. איז פון די מאל וואס איך זעה היודע לפרוס כפיו און ער טוט דיכענען איז א סימן אז ער איז שוין א גדול מען רעדט א כהן און חולקין לו תרומה גיט מען אים תרומה בבית הגרנות קומט אויס אז דער חידוש איז אזוי אז ווען ער איז נאך א קטן גיט מען אים נישט בבית הגרנות נאר דער מענטש וועלכער ווייסט אז ער קען היטן די זאך בטהרה, דער מענטש קען אים שיקן אהיים תרומה. נו, איז די טייטש אזוי אז דער עיקר חידוש איז דא אויף חולקין לו תרומה בבית הגרנות איז דווקא ווען שוין יודע לפרוס כפיו ווען ער איז שוין א גדול. תוספות פרעגט אויף רש י. תוספות פרעגט, דא רעדט מען דאך דינים פון א קטן, אבער דא רעדט מען דאך נישט קיין דינים פון א גדול. איי וואס רש י ברענגט א ראיה, א קטן קען נישט דיכענען? זאגט די תוספות דאס איז נאר גערעדט געווארן דער קטן אליין זאל דיכענען, אבער צוזאמען מיט גדולים קען ער דיכענען. נאך א דין שטייט דא, היודע, דער קטן וואס ער ווייסט, לשחוט, וואס מיינט מען יודע לשחוט, מיינט מען די הלכות ווייסט ער נישט. נאר איז א פאכמאן, איך ווייס אז ער קען שעכטן ס'זאל נישט זיין קיין שהייה, ס'זאל נישט זיין די זאכן, אוכלין משחיטתו, עסט מען פון זיין שחיטה, איז ווי די גמרא זאגט ווייטער, אמר רב הונא, והוא שגדול עומד על גביו, אז א גדול שטייט דערלעבן און ער זעט אז ער האט נישט געמאכט קיין שהייה, ושהייה הייסט אז ער האט נישט אינמיטן זיך אפגערוקט, און אויך דורס, ער האט גענומען דעם חלף הולכה און הבאה אהין און צוריק, דעמאלט מעג מען עסן פון די שחיטה. וועט אבער זיין די תוספות מסביר אז אינו יודע לאמן ידו, איז אפילו גדול עומד על גביו און דער גדול זעט אז די שחיטה איז געווען ווי געהעריג, דאך קען מען נישט עסן פון די שחיטה. יכול לאכול כזית דגן. דער קטן איז אזעלכער, ער קען עסן א כזית, דגן, דגן, אלע פינף מינים פון תבואה, חיטין, שעורים, כוסמין, שיבולת שועל, שיפון, ווערן אנגערופן דגן. אז ער קען עסן א כזית, דגן, מרחיקין, דערווייטערט מען זיך מצואתו, פון זיין צואה, ער האט געגעסן א כזית, איז דא אין דעם א מחלוקת פון ב"ח מיטן מגן אברהם, צי די טייטש איז דעמאלט ווען ער האט געגעסן כזית דגן, דעמאלט מרחיקין מצואתו, אדער ניין, אויב ער איז אזעלכער וואס איז שוין וואס ער האט שוין געקאנט עסן כזית דגן, דארף מען זיך שוין אלעמאל דערווייטערן, וממימי רגליו, און פון זיינע מי רגליים ארבע אמות, פיהר אמות, מען טאר נישט זאגן קיין קריאת שמע, און מען טאר נישט דאווענען אין די ד' אמות. אמר רב חסדא האט רב חסדא געזאגט והוא ווען איז דאס געזאגט געווארן שיכול לאוכלו אז ער קען עסן דעם כזית בכדי אכילת פרס ער קען נישט עסן מער ווי א כזית נאר אין דער צייט וואס א גדול קען אויפעסן פרס, פרס הייסט א האלבע ברויט וואס אין א גאנצע ברויט. איז דא צוויי סעודות, און פרס א האלבע ברויט איז איין סעודה, איז אויב א מענטש קען אויפעסן אין דער צייט א פרס, דאס איז א מחלוקת, אנדערע זאגן דריי ביעים, אנדערע זאגן פיהר ביעים. אין דער צייט וואס א גרויסער עסט אויף א פרס, קען דער קטן אויפעסן א כזית, דאס הייסט אז ער קען עסן א כזית. וועט אבער זיין אז דער קטן דארף זיך אויפהאלטן מער ווי די צייט, למשל אכילת פרס איז דא א מחלוקת, אנדערע זאגן זיבן מינוט איז די צייט, אנדערע זאגן אכט מינוט, ווי עט זיין אז דער קטן קאן אויפעסן א כזית, נאר עס דארף דויערן ווען ער עסט דארף דויערן צען מינוט פופצן מינוט, דעמאלט א איז גלייך ווי ער עסט יעצט א האלבע זית און מארגן א האלבע זית, אזוי איז הלכה למשה מסיני אז די עסנס איז זיך נישט מצרף אויב מען זאמט זיך מער אינמיטן ווי אכילת פרס. און דעם שיעור פון אכילת פרס טרעפן מיר אויכעט לגבי דעם דין עירוב, דארטן שטייט אז דער שיעור פון א עירוב איז א גאנצע כיכר מזון שתי סעודות, און פרס, א האלבע ברויט, איז דער שיעור לבית המנוגע, אז איינער גייט אריין אין א הויז וואס דארט איז דא א נגע, איז דאך דער דין אז די בגדים וואס ער איז אנגעטאן ווערן נישט גלייך טמא, נאר ווען אויב ער וועט זיך זאמען אין דעם הויז אזוין שיעור וואס מען קען אויפעסן פרס. אמר רב חייא בריה דרב ייבא, ובגדול, און ביי א גרויסן, אף על פי שאינו יכול לאכול בכדי אכילת פרס, אפילו ער קען נישט עסן דעם כזית בכדי אכילת פרס, ער איז קראנק אדער אלט, דארף מען זיך אויך דערווייטערן פון זיין צואה. דכתיב שטייט אין פסוק ויוסיף דעת יוסיף מכאוב, מכאוב מיינט מען דער סרחון איז גרעסער. יכול לאכול כזית צלי, אז ער קען עסן א כזית געבראטענע פלייש. שוחטין עליו את הפסח, ווערט ער געציילט אויפן קרבן פסח, ווי עט זיין ער קאן נישט עסן קיין כזית צלי, אפילו ער קאן עסן כזית מבושל, אבער ביי דעם קרבן פסח בין איך משער מיט צלי, ווייל זיין דין איז דאך ביי דעם קרבן פסח צלי, שנאמר שטייט אין פסוק איש לפי אכלו, אויב ער קען עסן דעם קרבן פסח וואס ער איז צלי. רב יהודה אומר, רב יהודה זאגט, עד שיכול לברר אכילה, אויב ער וועט קענען אויסקלייבן די עסן אז ער זאל עסן, דעמאלט. צילט מען אים אויפן קרבן פסח, כיצד וואס הייסט דאס נותנים לו צרור, מען גיבט אים א שטיינדל, וזורקו ווארפט ער עס אוועק, אגוז, מען גיבט אים א ניס, ונוטלו, און ער נעמט עס און ער עסט עס, דער וואס האט אזוי פיל שכל, דעם קען מען ציילן אויף דעם קרבן פסח, הדרן עלך לולב הגזול. הדרן עלך לולב הגזול, רש י ומדרש י, אויבן, היודע לשחוט לאמן ידיו לשחיטה, ער קען זיין א מומחה מיט די הענט צו שעכטן, אף על פי שאינו בקי בהלכות שחיטה, אפילו ער איז נישט בקי אין די הלכות פון שחיטה, מותר לאכול משחיטתו. מעג מען עסן פון זיין שחיטה? כדאמר רב הונא ווי רב הונא לערנט איין ווען מעג מען עסן פון זיין שחיטה ווען ער ווייסט נישט הלכות שחיטה שגדול עומד על גביו א גדול שטייט לעבן אים וראה און ער זעט שלא שהה ער האט נישט געמאכט קיין שהיה ער האט זיך נישט געזאמט אינמיטן שעכטן ולא דרס און ער האט נישט אראפגעדריקט די מעסער ווי איז אבער ביי די אנדערע הלכות פון שחיטה, למשל הגרמה, מען שניידט נישט די סימנים גלייך נאר אין א זייט, צו חלדה, מען שעכט אונטער די הויט, צו עיקור, דאס דארף מען נישט שטיין ביי דערביי און זען, דאס נאכן שעכטן קען מען דאך אויך זען צו ס'איז געווען הגרמה צו חלדה צו עיקור. כזית דגן, זאגט דער רש י דאס ווארט דגן, כל חמשת המינים קרוי דגן, אלע פינף מינים ווערן אנגערופן דגן, חיטים ושעורים, ווייץ און גערשטן, וכוסמין אויך אזא מין ווייץ, ושיבולת שועל, און האבער, ושיפון, און קארן. מרחיקין מצואתו, משיאכל כזית מאלה, ווען ער האט געגעסן א כזית פון דיע פינף מינים, בכל ענין אכילה, יעדן אופן וואס ער האט עס געגעסן, שצואת מינים הללו, ווייל די צואה פון דיע מינים, מסרחת, שמעקן, דארף מען זיך דערווייטערן ד' אמות, לענין קריאת שמע ותפילה, מען טאר ניט לייענען קיין קריאת שמע און מען טאר נישט דאווענען אין די ד' אמות, שטייט דאך אין פסוק והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערות דבר, גייט עס ארויף אויך אויף צואה, אז אין די ד' אמות פון צואה טאר מען ניט זאגען קיין דבר שבקדושה, והוא. ווען זאגן מיר יכול לאכול כזית מען זאל זיך דערווייטערן, שיכול לאכול כזית זה, מען קען עסן דעם כזית בכדי אכילת פרס לבינוני, אבל אבער אם צריך זה הקטן לשהות, ער דארף זיך זאמען ער זאל אויפעסן דעם כזית יותר מכאן דארף דויערן מער צייט ווי אכילת פרס. הרי הוא איז ער גלייך, כאוכל עכשיו חצי זית, ווי ער עסט יעצט א האלבן זית, ולמחר חצי זית און מארגן א האלבן זית, שכן הלכה למשה מסיני, אזוי איז די הלכה למשה מסיני, שאין אכילה מצטרפת, אז דער עסן איז זיך נישט מצרף, לשהייה ארוכה מזו. אויב מען זאמט זיך מער ווי די צייט פון אכילת פרס איז זיך עס נישט מצרף די עסן. פרס מיינט מען חצי כיכר, א האלבע ברויט. ששיערו בו חכמים, די חכמים האבן דעם אפגעשאצט, מזון שתי סעודות לעירוב. ביי א עירוב איז דאך דער שיעור.

לבא בבית המנוגע, ווען איינער גייט אריין אין א הויז וואס דארט איז דא א נגע, לטעון ער זאל דארפן האבן כיבוס בגדים, טובל'ען די בגדים וואס ער איז אנגעטון, אז די בגדים אויף אים זאלן אויך ווערן טמא. שתלאן הכתוב, דער פסוק האט אנגעהאנגען אז ווען ווערן טמא די בגדים וואס ער איז אנגעטון, בשהיית שיעור אכילה, ער וועט זיך זאמען דעם שיעור פון עסן פרס א סעודה, דכתיב ווייל עס שטייט והאוכל בבית, ער וועט זיך זאמען אינעם הויז דעם שיעור וואס מען קען דארט עסן א סעודה, יכבס בגדיו, זאל וואשן זיינע מלבושים, מכאוב מסריח, טוט שמעקן. שוחטין עליו את הפסח, ממנין אותו טוט מען אים ציילן על בני החבורה אויף די גרופע, ואי לא ער קען נישט עסן קיין כזית צלי לא טוט מען אים נישט ציילן, דכתיב שטייט איש לפי אכלו א מענטש לויט זיין עסן תכוסו זאלט איר ציילן, הראוי לאכילה, מען קען נאר ציילן דעם וואס איז ראוי צו עסן. הדרן לך לולב הגזול, הדרן לך לולב הגזול. ברוך השם, מסכת סוכה, דף מ"ב, עמוד ב', דער פערדער פרק, לולב וערבה. זאגט די משנה, לולב וערבה, אין בית המקדש איז דאך געווען א מצוה צו בענטשן לולב זיבן טעג, שטייט דאך ושמחתם לפני ה' אלוקיכם שבעת ימים. די זעלבע זאך איז געווען א מצוה ווי מען וועט ווייטער האבן אין גמרא אז מען האט ארומגערינגלט דעם מזבח מיט ערבה, איז די מצוה לולב שטייט אין דער תורה בפירוש און ערבה איז הלכה למשה מסיני, אדער אנדערע לערנען עס אפ פון לשון ערבי נחל אז ס'איז דא צווייערליי ערבות, איז מדין תורה איז סיי לולב און ערבה זיבן טעג. נאר ששה מדרבנן גייט עס אן אמאל זעקס טעג ושבעה און אמאל זיבן טעג, די גמרא זאגט ווייטער אז אויב דער ערשטער טאג געפאלט אין שבת דעמאלט איז לולב שבעה, און אויב דער זיבעטער טאג הושענא רבה געפאלט שבת דעמאלט איז ערבה שבעה, ווי עט אבער זיין אז ס'וועט געפאלן דער ערשטער טאג. א וואכעדיגן טאג וועט דאך שבת אויסקומען אז נישט דער ערשטער טאג, דעמאלט איז עס נישט דוחה, ס'איז דוחה שבת נאר מדרבנן טאר מען נישט, און די זעלבע זאך ביי ערבה וואס איר פרעגט הושענא רבה קען נישט אויסקומען שבת, מיר וועלן וועגן דעם האבן ווייטער אין גמרא. היינט קען עס טאקע נישט אויסקומען, הלל דער זון פון רבי יודא נשיא האט מעבר געווען די יארן האט ער געמאכט. לא אד"ו ראש, אז ראש השנה זאל נישט געפאלן נישט זונטאג און נישט מיטוואך און נישט פרייטאג, און אויב ראש השנה קען נישט געפאלן פרייטאג קען נישט געפאלן אויב עס קען נישט געפאלן זונטאג קען נישט געפאלן ראש השנה קען נישט געפאלן שוין הושענא רבה שבת, אבער אמאל מען האט מקדש געווען על פי הראיה האט געקענט אזוי אויך אויסקומען. ההלל די מצוה צו זאגן גאנץ הלל והשמחה און די מצוה פון שמחה וואס מען דארף עסן יום טוב בשר שלמים, און בזמן הזה ס'איז נישט דא קיין שלמים זאגט דאך די גמרא במה משמחן ביין, נשים במה משמחן מיט מלבושים, און דאס איז שמונה, דאס גייט אן אכט טעג, סוכות איז זיבן טעג. נאר שמיני עצרת איז דער אכטער טאג. סוכה, די מצוה פון זיצן אין סוכה, וניסוך המים, אזוי איז דא א דין שטענדיג ביי דעם קרבן תמיד איז דא א נסך יין אין סוכות אחוץ די יין איז דא דארף מען יעדן טאג ביי דעם תמיד של שחר דארף מען אויך גיסן וואסער און דאס גייט אן שבעה זיבן טעג החליל. דאס ווארט חליל, דאס איז איינס פון די כלי-זמר וואס איז געווען אין בית המקדש. אין אמת'ן מיינט מען נישט דעם חליל, מען מיינט אלע כלי שיר, בעסער געזאגט די שמחת בית השואבה וואס מען האט זיך געפריידט צוליב דער מצוה פון ניסוך המים, ווייל עס שטייט דאך אין פסוק ושאבתם מים בששון ממעיני הישועה. איז די שמחת בית השואבה איז נישט דוחה ניט שבת און נישט יום טוב, ממילא אז דער ערשטער טאג סוכות איז געפאלן שבת איז געוועזן שמחת בית השואבה זעקס טעג, ווי איז אבער אז דער ערשטער טאג איז געפאלן ניט שבת נאר א וואכעדיגן טאג, איז דאך אי שבת איז נישט געווען שמחת בית השואבה און אי יום טוב איז נאר דעמאלט געווען חליל די שמחת בית השואבה נאר פינף טעג. דאס איז די טייטש חליל קען זיין אדער חמישא אדער שישא. פארוואס רוף איך עס אן אויף דעם נאמען חליל? ווייל דאס איז געווען ספעציעל דער קול זיינער איז געווען ניכר פון אנדערע, און די גמרא זאגט אז אין בית המקדש פון די פון משה רבינו'ס צייטן האט מען נאך גענוצט זיין חליל און ער איז געווען געמאכט פון האלץ. יעצט גייט די משנה מפרש זיין, לולב שבעה כיצד. ווען זאגן מיר אז די מצוה פון לולב גייט אן זיבן טעג? יום טוב הראשון של חג, דער ערשטער טאג פון סוכות, שחל להיות בשבת, וואס געפאלט אין שבת, לולב שבעה, איז די מצוה פון לולב זיבן טעג, ווייל דער ערשטער טאג איז דוחה שבת, ושאר כל הימים. אויב ס'געפאלט יום טוב אין אנדערע טעג, קומט דאך אויס אז שבת איז חול המועד, דעמאלט איז דאך נישט דוחה, דעמאלט שישא. כאטש אין אמת'ן לגבי די בית המקדש, וואס איז די חילוק פון דעם ערשטן טאג צו די אנדערע טעג, אלעס איז דאך דער חיוב מדין תורה, נאר די גמרא זאגט ווייטער, ווייל דער ערשטער טאג איז דאך אסאך הארבער. ווייל ס'איז דאך בגבולים איז אויכעט דא די מצוה, דעריבער איז דוחה שבת נאר דעם ערשטן טאג. ערבה שבעה כיצד, ווען איז דא די מצוה פון ערבה זיבן טעג? יום השביעי של ערבה, דער זיבעטער טאג פון ערבה, דאס הייסט הושענא רבה, שחל להיות בשבת, וואס דאס געפאלט אין שבת. ערבה שבעה איז ערבה זיבן טעג ושאר כל הימים, א אנדערע טעג געפאלן שבת איז דעמאלטס די מצוה פון ערבה נאר שישא נאר זעקס טעג, ווייל די ערבה איז דוחה שבת נאר דער זיבעטער טאג נישט די אנדערע טעג, די גמרא וועט ווייטער זאגן וואס עפעס פונקט דער זיבעטער מצוות לולב כיצד. ווי אזוי מ'האט מקיים געווען די מצוות לולב ווען דער ערשטער טאג איז געפאלן און שבת? יום טוב הראשון של חג שחל להיות בשבת, דער ערשטער טאג פון סוכות וואס איז געפאלן און שבת. מוליכין את לולביהם האט מען ערב שבת אוועק געטראגן די לולבים, דא רעדט מען אין דער שול וואס איז געווען להר הבית ביי די בית המקדש.

יעדער איינער וואס ער וועט כאפן מיין לולב, הרי הוא לו במתנה, גיב איך עס אים א מתנה, ווייל מען קען דאך נישט יוצא זיין מיט א פרעמדן לולב, כאטש מיר האבן געלערנט אין פריערדיגן פרק אז למחר משכימין ובאין כל אחד ואחד מכיר את שלו ונוטלו, דארט רעדט זיך נישט בהר הבית, דארט רעדט זיך אין א שול ווי ס'איז נישט געווען קיין סך מענטשן. קאן יעדער איינער דערקענען זיין לולב, אבער דא להר הבית אז ס'איז געווען אזויפיל מענטשן איז געווען אוממעגליך יעדער זאל נעמען זיין לולב, האט מען געווארפן פאר זיי. למחר משכימין ובאין, מארגן איז מען געקומען פרי והחזנים זורקין אותם לפניהם והן מחטפין און זיי כאפן ומכין איש את חבירו. יעדער איינער האט געוואלט כאפן א שענערן א בעסערן, וכשראו בית דין שבאו לידי סכנה, די בית דין האט געזען ס'קומט פון דעם ארויס א סכנה, התקינו, האבן זיי געמאכט א תקנה, שיהא כל אחד ואחד נוטל בביתו, אז יעדער איינער, אויב דער ערשטע טאג סוכות געפאלט אין שבת, זאל יעדער בענטשן לולב ביי זיך אין הויז. רש"י, לולב וערבה שהן במקדש, כל שבעה. אין מקדש איז דא די מצוה פון לולב און ערבה זיבן טעג, לולב לנטילה, די מצוה פון לולב צו נעמען, וערבה, די מצוה פון ערבה איז דא אין בית המקדש, להקיף מזבח, ארומרינגלען דעם מזבח כדקאמר במתניתין, שישה ושבעה, פעמים אנדער מאל שהן דוחין שבת ס'איז דוחה שבת והן כל שבעה אלע זיבן טעג, און פעמים אנדער מאל שאין דוחין ס'איז נישט דוחה ביי אבל איז דא שישה ימים, ולקמיה מפרש מיט גדול, באלד איז מען דאס מפרש, ההלל. לגמור צו ענדיגן כל שמונה אלע אכט טעג, כן תקנו הנביאים הראשונים, דאס איז א תקנה פון די ערשטע נביאים, ובערכין מפרש, די גמרא אין ערכין מפרש, מאי שנא בפסח, פארוואס פסח זאגט מען נישט יעדן טאג גאנץ הלל? זאגט דאך די גמרא, מפני שימי החג חלוקים בקרבנותיהם, פסח איז אלע זיבן טעג ברענגט מען דעם זעלבן קרבן, צוויי פרים און איין איל און שבעה כבשים ושעיר, רופט זיך אן אז אלעס איז איין יום טוב, ווי איז אבער סוכות, איז דאך יעדן טאג א אנדער צאל פון פרים, אין ערשטן טאג דרייצן פרים, אין צווייטן טאג צוועלף און אזוי כסדר. און ווייל עס איז דא אנדערש די קרבנות רוב צרסהן א יעדער איינע ווי מען זאגט איז א באזונדערע יום טוב דעריבער זאגט מען יעדן טאג גאנץ הלל והשמחה לאכול בשר שמים צו עסן פלייש פון שלמים דקיימא לן בפסחים מיר ווייסן אין פסחים בזמן שבית המקדש קיים דעמאלט ווען ס'איז דא דער בית המקדש אין שמחה אלא בבשר איז שמחה דא נאר מיט פלייש שנאמר שטייט וזבחת שלמים ואכלת שם ושמחת. ואף על גב כאטש דהך קרא דער פסוק וואס דארטן שטייט אז מיט שלמים וועט דא שמחה לאו ברגלים כתיב דאס שטייט נישט ביי יום טוב דהך בהר גריזים ובהר עיבל כתיב מיהו אבער ביי יום טוב שטייט טאקע נישט קיין שלמים ברגלים שמחה כתיב אין יום טוב שטייט שמחה ושמחת בחגיך און מיר ווייסן פון יענעם פסוק אז שמחה איז פארהאנען מיט וואס מיט בשר שלמים. סוכה, לישב בסוכה, צו זיצן אין סוכה, ניסוך המים, בתמידי החג שחרית ולא ערבית, ביי דעם קרבן תמיד האט מען געגאסן וואסער אינדערפרי נישט ביינאכט, כדאמרינן אזוי ווי מיר זאגן בסדר יומא פרק שני החליל, שמחת בית השואבה היו שמחים בחג, שמחת בית השואבה האט מען זיך געפרייט סוכות לכבוד צו דעם כבוד שאיבת ניסוך המים וואס די שמחה פון דעם שעפן די וואסער ומחללים בחלילים מען האט געשפילט מיט די חלילים ובכינורות ואותו חליל און די שמחה פון בית השואבה אינו דוחה יום טוב איז נישט דוחה יום טוב הילכך דעריבער פעמים אנדערע מאל שהוא חמשה ימים בחג אז די שמחת בית השואבה איז נאר פינף טעג כגון צום ביישפיל שלא חל יום טוב הראשון בשבת דער ערשטער טאג יום טוב איז נישט געווען שבת דכיון דלא דוחה יום טוב וכל שכן שבת שבחולו של מועד די שמחת בית השואבה איז נישט דוחה יום טוב און אוודאי און אוודאי שבת נישט. פשו להו בלייבט דאך עס איבער חמשה און נאר פינף טעג, סגייט אראפ דער שבת און יום טוב, ופעמים אנדערע מאל שהוא ששה ס'איז זעקס טעג, כגון שחל יום טוב ראשון בשבת אז דער ערשטער טאג סוכות איז שבת, דפשו להו בלייבט דאך איבער ששה זעקס טעג של חול המועד. זעקס טעג בחול המועד, אה, דבזמן מקדש אין דער צייט פון מקדש אין עושין יום טוב שני, ביי אונז קען זיין חול המועד נאר פינף טעג, אבער בזמן בית המקדש איז געווען זעקס טעג. לולב שבעה, לולב קען זיין זיבן טעג, דיום טוב ראשון דער ערשטער טאג יום טוב דוחה שבת איז דוחה שבת. ושאר כל הימים מיינט מען שחל בהן יום טוב ראשון אז דער ערשטער טאג יום טוב געפאלט אנדערע טעג. ווען אונז איז שבת בחולו של מועד און שבת חול המועד לא דחי נישט דוחה ואף על גב כאטש דכל שבעה הוי מן התורה במקדש אין בית המקדש דאך אלע זיבן טעג מן התורה פאר וואס איז די חילוק אז דער ערשטער טאג איז דוחה שבת און די אנדערע טעג איז נישט דוחה שבת דאך לא דחי נישט דוחה ויהיב טעמא בגמרא די גמרא זאגט אויף דעם א טעם וכן די זעלבע זאך ערבה בשביעי כאטש אין בית המקדש איז דאך נישט קיין חילוק לגבי דעם דין ערבה פון דעם ערשטן ביז דעם זיבעטן, דאך דוחה שבת איז נאר דער זיבעטער טאג פון ערבה, ובגמרא מפרש, די גמרא איז מפרש מאי שנא שביעי, וואס איז אנדערש נאר דער זיבעטער טאג איז דוחה, מצוות לולב ביום טוב ראשון שחל להיות בשבת כיצד, הכי גרסינן, יום טוב ראשון של חג שחל להיות בשבת, כל העם מוליכין לולביהן להר הבית מערב שבת. החזנים מיינט שמשים שהיו שם, די באדינערס וואס איז דארט געווען לצרכי ציבור. דאס ווארט חזן איז פון לשון דער וואס זעט, דער תרגום פון ווארט רואה איז חזא, איז דאס איז די טייטש די וואס זעען אלעס וואס די ציבור דארף וסודרין על גג האיצטבא.

איצט וואס דאס הייסט אויף דעם דאך, זאגט דער רש"י איך דארף אין דער משנה גורס זיין על גב, אויף די בענטשעס, והזקנים די אלטע לייט שדואגים זיי זארגן זיך שלא ידחפום למחר מען זאל זיי מארגן ניט שטויסן, ויתמעכו עס זאלן ווערן צוריבן, בהקהל הכל ווען אלע וועלן זיך איינזאמלען לקחת איש לולבו יעדער זאל נעמען זיין לולב. ומלמדין בית דין את כולם, די בית דין טוט אלעמען לערנען לומר צו זאגן, אם יבוא, אויב ס'וועט קומען, לולבו זיין לולב לידי חברו די האנט פון זיין חבר, הרי הוא שלו במתנה, איז עס צו אים א מתנה, כדי שלא יהא אצלו ס'זאל נישט זיין ביי אים לא גזול ולא שאול, ווייל דעם ערשטן טאג סוכות איז מען דאך נישט יוצא, נישט מיט קיין שאול און אוודאי אוודאי נישט מיט קיין געגזלט.